משיחת י ג תשרי תשמ ג. וואס איר האט נעכטן געגעבן מראה מקום פון קהילת יעקב, א ראיה ניט נאר זי מעג לערנען תורה, זי דארף לערנען תורה, און ווי דער אלטער רבי מבאר אין הלכות תלמוד תורה סוף פרק ראשון איז הלוואי וואלטן אלע מאנסביל געלערנט אט די אלע הלכות און געוואוסט זיי, ווי דער אלטער רבי רעכנט דארט אויס וואס א אידישע מיידל דארף וויסן. ווארום דארט איז דער אלטער רבי מדייק, מען דארף האבן לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא, איז כאמור אז סאיז דא מפלפלים און דרשנים און מיט שקלא וטריא און מען זאגט סברות וכו' וכו', דערנאך פרעגט מען ביי אים. ה' עלי' הירא מעשה בפועל אין ברכת השחר וואס דאס איז אנהויב פון שולחן ערוך, ווייס ער גארניט אז ס'איז דא אין דערויף עפעס א הלכה ווארום ער זאגט ברכת השחר כל ישראל בחזקת כשרות, אבער וויסן די דינים וואס זענען פארבונדען דערמיט וואס דאס איז פארבונדען למעשה בפועל. איז כאמור לעיל ווי מען זעט עס בפשטות זענען מועט במיוחד אט די וואס זענען בקי אין הלכות ברכת השחר וקודם לזה נטילת ידיים שחרית אינדערפרי וכיוצא בזה, דווקא די ערשטע סימנים אין שולחן ערוך וואס דאס איז פון די הלכות וואס זענען נכלל. אין די הלכות וואס דער אלטער רבי רעכנט אויס אין סוף פרק ראשון, וכאמור דער גדול לימוד שמביא לידי מעשה איז בשעת מען טרעפט זיך אן דער ענין דארף ער וויסן ווי ער זאל זיך נוהג זיין, איז דאס אינמיטן טאג האט ער א טעלעפאן, ווארום ער לעבט זיך אין א גרויסע שטאט. קלינגט ער אן צו א צווייטן וואס ער ווייס אז יענער האט זיך מתעסק געווען אין לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא בשעת אבער ס'רעדט זיך וועגן נטילת ידיים שחרית און ס'רעדט זיך ברכת השחר קען ער יענעם נישט קלינגען פארטאג און אויפוועקן אים און פרעגן ביי אים ווי דארף ער זיך נוהג זיין. ובפרט נאך אז ס'ווערט גאר א שאלה פון א הפסק צו מעג ער מפסיק זיין באמצע קלינגען צו יענעם דורכן טעלעפאן און פרעגט אים וואס זאל איך טון? על אחת כמה וכמה וכל שכן וקל וחומר אז ס'רעדט זיך וועגן הלכות פון ברכות קרישמע וקרישמע און שמונה עשרה תפילת העמידה, דעמאלט קען ער זיך זיכער נישט קלינגען צורכן מיטן דורכן טעלעפאן. און ער ווייסט לכתחילה אז ער האט די הלכות נישט געלערנט, און אז מען לערנט נישט ווייסט מען זיי נישט, אזוי איז די פשטות, דא העלפט נישט קיין מופתים און דא העלפט נישט קיין קונצן, כדי צו וויסן א הלכה דארף מען לערנען די הלכה, איי וואס ער איז א בקי און א מפלפל און א מסדר מיט אלע מעלות.

וואס דאס איז אלס א מאמר המוסגר, אבער ליידער איז דאס נוגע לכל אחד ואחד, ס'איז נאר א נפקא מינה אויף וויפיל איינעם איז דאס נוגע וואס ער האט קיינמאל נישט געלערנט קיין פסוק קיין הלכות פסוקות, און איינעם וואס האט יא געלערנט אבער נישט כל כדי צרכו. און איינער וואס האט געלערנט כל כדי צרכו, אבער מצד דערויף וואס ער חזר'ט דאס ניט איבער מזמן לזמן, איז זמן האט א שליטה, במילא איז דא אמאל אז מען פארגעסט א פרט אדער מער ווי א פרט. משיחת אור לי"ג ניסן תשמ"ג.
דאס איז אויכעט א הערה וואס איז בעיקר נוגע בזמנינו אלו, ואפילו אויף די וואס מען פועלט ביי זיי אז זאלן לערנען בהתמדה ושקידה, און מען פועלט ביי זיי ביז וואנענט אז ס'ווערט יגעת ומצאת, דווקא מיט זיי קען מען נישט אויספירן מען זאל לערנען אורח חיים, אז מען פרעגט ביי זיי די שאלה אויף וואס וועלכן חלק פון די פון די חלה דארף ער מאכן די ברכה ווייס ער נישט. שטייט אין א פארווארפענעם סימן אין שלחן ערוך אורח חיים, ער האט דעם גאנצן אורח חיים נישט געלערנט. פרעגט מען אים היתכן, זאגט ער אזוי איז געווען מיט איינע פון די גרעסטע אמוראים, א גאנצע סיפור אין גמרא, א מעשה מיט אן אמורא וואס געהאט צו טון מיט מנשה און האט זיך מיט אים געטשעפעט, האט דער מנשה געפרעגט ווי איז דער דין בנוגע המוציא אז מען דארף מאכן אויף וועלכן טייל פון די חלה, האט ער ניט געוואוסט. האט מען אים דערויף געזאגט דעם דין ווייסטו נישט און ער קומט זיך טשעפען מיט אים און האט טאקע חרטה געהאט. צוליב וואס דערציילט עס די גמרא אונז איז דאס במיוחד נוגע איצטער כמדובר אז מען דארף איינלייגען וועלטן און מען האט נאך עד היום נישט גע'פועל'ט בכמה וכמה ישיבות אז מען זאל אריינשטעלן אין סדר החיים פון די תלמידים זאלן לערנען אורח חיים, אפילו מען קען ביי זיך ניט פועל זיין, מען זאל אראפנעמען פון די צייט פון סדר הלימוד אין ישיבה, דעמאלט דארף מען זיין ווי די גמרא זאגט אין בבא בתרא, הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות, וויל ער לערנען חושן משפט, וויל ער לערנען די דריי בבות, אבער שלא בחייו סדר הישיבה. ס'דאך דא די צייט ווען דער תלמיד איז אוכל ושותה ומטייל און זיך עוסק אין כל מעשיך ובכל דרכיך, זיי מחייב דעם תלמיד זיי אים מחנך אז אין זמן שלו וואס בלאו הכי שטייט עס ברשותו זאל ער לערנען אורח חיים, און אורח חיים איז דאס כפשוטו, דאס באווייזט אים א וועג וויאזוי ער זאל לעבן זיין טאג טעגליכן לעבן. ער קען אפלעבן זיין גאנצן לעבן ניט צו האבן קיין איין און איינציגע געלעגנהייט אויף אפפסק'נען דעם דין וואס ער האט געלערנט וועגן ארבע אבות נזיקין, ער האט נישט צו טון מיט מזיקין, האט זיך נישט געטראפן א איד וואס האט יא צו טון צו מזיקין, וועט קומען צו אים פרעגן די שאלה מפני כמה סיבות. ס'איז אבער ניטא קיין מעגליכקייט ער זאל ניט האבן צוטאן בכל יום ויום מיט שויתי הוי' לנגדי תמיד, מיט זאגן מודה אני לפניך, מיט דאווענען שמונה עשרה און קריאת שמע ברכות קריאת שמע, וואס אין די אלע ענינים זיינען פארבונדן מיט א ריבוי דינים מיט א ענין, כאמור, ער עס קומט שבת מוז ער עסן א סעודת לחם, מוז ער וויסן וואו צו מאכן די המוציא. און דווקא דאס ווייס ער נישט. האט צו טון מיט חושן משפט, האט צו טון מיט יורה דעה, האט צו טון מיט אבן העזר, חלקים אין תורה, און גוואלד'גע חלקים אין תורה, וכאמור הרוצה שיחכים איז דאס דווקא אין חושן משפט. אבער דערנאך איז דא א זאך וואס דאס איז על הלחם יחיה האדם. דארף ער וויסן ווי אזוי צו מאכן א ברכה אויפן לחם.